ד' חלקים משיחת י ב תמוז תשמ ג. ווי דערמאנט בנוגע צו דעם ענין שהזמן גרמא אז מען זאל טון ובמרץ הכי גדול ובזריזות הכי גדולה און באפרייען מיליאנען מענטשן, דארף מען אבער ניט פארגעסן אויך אויף באפרייען זיך אליין און די וואס זיינען מיט אים איין משפחה. וואס ביי יעדערן איז אויכעט דא בדוגמא ווי דאס איז אין כלל, איז דערנאך קומט עס אראפ אויכעט אין פרט, אין בפרט אלא מה שיש בכלל, אף על פי וואס דאס איז אין א קלענערן אופן בכמות, אבער באיכות האט עס אין זיך א צד השווה, א נקודה משותפת, וואס דערפאר איז אויכעט די השתדלות מעין זה. און דאס איז וואס יעדער מענטש איז באשאפן געווארן, אזוי האט דער אייבערשטער געוואלט, פארוואס ער האט אזוי געוואלט ווייס מען ניט די טעמי הבריאה, אבער דער אייבערשטער האט געוואלט בלשון התניא אז אין לב איז דא צוויי חללים, אז ביים מענטשן איז דא צוויי נייגונגען, איינע א נייגונג וואס דאס איז יצר טוב וואס ציט אים, אויף צו טון און אויפפירן זיך אין אן אופן טוב, און א צווייטער יצר, א צווייטע נייגונג, וואס ציט אים אויף ניט נאר ניט צו טון קיין טוב, נאר טון דעם היפך, יצר הרע. און אין דרוף איז דאך ווי די וועלט איז זיך א בעל שינויים, זי האלט זיך אין ענדערונגען, און מצד כמה סיבות, איז כשזה קם זה נופל לאום מלאום יאמץ, אז ס'איז דא אמאל ווען די סביבה ארום די מענטשן, אדער די חינוך ארום די מענטשן, אדער די משפחה ארום די מענטשן, אדער זיינע התעסקות, איז מסייע, העלפט ארויס, צו דעם יצר טוב, און ס'איז דא אמאל ווען די התעסקות אדער עסק זיינער אדער די סביבה זיינע אדער די מענטשן ארום אים זיינען מסייע צו דעם יצר וואס ער איז דער היפך פון יצר הטוב. און אין דרוף קאן אויכעט זיין א מעמד און מצב אז בשעת ס'קומט א ענין וואס דאס איז היפך הצדק והיושר אין וועלט און האדם הוא מדיני ווי דער רמב ם שרייבט, אז יעדער מענטש איז מושפע פון זיין סביבה, ביז אויכעט צו סביבה ה במובן הרחב פון דעם ווי ס'פירט זיך אין וועלט, און דאס קען ביי אים ארויסרופן, און ליידער זעט מען אז ביי כמה רופט דאס טאקע ארויס אויכעט א התגברות צו דעם יצר וואס ער איז היפך פון יצר הטוב. קומט צו גיין דער יצר הרע און הייבט אים אן איינשמועסן, אזוי ווי דו באלעבסט זיך אין אזא מין וועלט, וואס אין כמה חלקים פון איר איז דאס א דזשונגל, ס'ניט לשבת יצרה, אז מ'פירט זיך ווי מענטשן דארפן זיך פירן, ווי דערמאנט פריער לויט די שבע מצוות בני נח, נאר מ'פירט זיך אין אן אופן פון כל דאלים גבר. אזוי ווי ער איז א דיקטאטור און האט אונטער זיך א צבא און האט אונטער זיך משרתים, האלט ער די מאכט אין האנט און האט מצליח געווען ביז איצטער און האפט אז ער האט מצליח געווען אויכעט מצליח זיין אויכעט מארגן. טראכט ער ביי זיך צום אלעם ערשטן פארוואס זאל ער זיך שטעלן אנטקעגן דעם, וויבאלד אז יענער איז א בעל כח איז דאס ניט זיין ענין, א צווייטע זאך אז אפשר איז גאר כדאי ער זאל אויכעט פירן זיך אין דעם וועג. בשעת דער יצר הרע זעט אז דאס איז ניט מצליח, ווארום ער האט אין זיך די איינגעבארענע אייגנשאפטן פון צדק ויושר, און ער איז דאך אן אומן באומנותו, ער פארשטייט אין מהלך הנפש, ווי אזוי מען דארף צוגיין צו איינעם וואס האט א חוש

וויבאלד אז דיין השפעה ווערט א גרעסערע, וועסטו האבן די מעגליכקייט אויף מפיץ זיין צדק ויושר, און דאס בכל מקום וואו דו וועסט קענען דערגרייכן, וואס איצטער אין דיין מעמד ומצב אז דו ביסט ניט קיין דיקטאטור קענסטו דאס ניט אויפטון, דו האסט ניט דעם פאוער אויף דעם. און שמועסט אים איין בדוגמא ווי מען זאגט בנוגע. עשה עושר ולא במשפט, צוזאמען געקליבן געלט אין אן אופן פון יד ידיכם דמים מלאו, און ווי מען טייטשט דאס אויף אין ספרי מוסר אז דמים האט א צווייטדיגן אפטייטש, ידיכם דמים מלאו פול מיט דמים ער האט אסאך געלט, און אויכעט דמים כפשוטם ווי דער פירוש אין דער נבואה ווי אזוי האט ער באקומען די געלט דורך דערויף וואס ער האט פארגאסן בלוט פון א צווייטן דורך הסגת גבול אדער דורך גניבה אדער דורך גזילה און איז אים מעדיף און וויל אים איינרעדן אז וויבאלד אז דורך די געלט וועסטו קומען צו די מאכט, דו וועסט ווערן א בעל השפעה, וועסטו קענען געבן מערער געלט אויף צדקה, קענען טון טובות מיט מערער אידן, אדער מיט מערער מענטשן, אדער מיט מערער מוסדות חסד און צדקה, וויבאלד אז דו האסט מערער געלט, אבער דאס א מצוה הבאה בעבירה, און בשעת עס איז א מצוה הבאה בעבירה איז די ברכה ווערט פארקערט מנאץ השם, דאס איז ניט נאר ניט קיין ברכה והצלחה, נאר דאס איז פונקט דער היפך, דאס איז דער ניאוץ פון געטליכקייט און פון דעם אייבערשטן און ווי דער אייבערשטער וויל אז א מענטש זאל זיך פירן, טענה'ט מיט אים דער יצר הרע, צום אלעם ערשטן כאפ אריין ידיכם דמים מלאו, און דערנאך בשעת ס'וועט קומען אז דו וועסט שוין האבן די מעגליכקייט וועסטו דעמאלט תשובה טון, און אין לך דבר העומד בפני התשובה,

בשעת ס'איז דא אן עשיר האט ער אסאך אוהבים, מה שאין כן ביי דעם וואס האט ניט קיין געלט כפשוטו, אדער האט ניט קיין מאכט, אין אן אנדער אופן מצד זיין מעמד און מצב אין חברה און פאליטיקס וכיוצא בזה. וואס דאס איז כאמור ווערט דערפון א מחיצה של ברזל, וואס ער לאזט ניט ארויס דעם יצר הטוב,

האט ער אויך געגעבן די מעגליכקייט אז ניט נאר מען זאל זיך אויפפירן ווי ס'דארף צו זיין אין דרך הצדק והישר ווען מען האט ניט קיין שטערונגען אין דעם, ואדרבה ס'איז נאך דא וואס מען העלפט אים צו אין דערויף, ניט דאס איז די אויפגאבע, ניט דורך דערויף איז דאס אבני די מסגשש ב, ניט דאס באווייזט אז ער איז א מענטש ווי ס'דארף צו זיין, וואס נוצט אויס אלע זיינע כוחות, אז ווען ער געפינט זיך צווישן צדיקים גמורים, פירט ער זיך אויכעט אויף ווי א צדיק גמור. מען האט באשאפן דעם מענטשן, ווי געזאגט פריער בלשון הכתוב, לעמל יוולד, ער זאל הארעווען, כדי צו דערגרייכן די שלימות צו וועלכע ער קען דערגרייכן, וואס צוליב דעם פארלאנגט זיך עמל אז מען רעכנט זיך ניט מיט דער סביבה, אויב די סביבה ניט, ווי ס'קומט אויס על פי הצדק והיושר, ביז אין אן אופן אז ער דארף הארעווען אויף דעם, און דער הארעוואניע באשטייט ניט נאר במובן פון כמות בנוגע פון דעם גוף, נאר נאך א גרעסערע הארעוואניע איז אז בשעת ער דארף זיך איינקערן מיט טענות שקר ושוא פון דעם יצר, וכאמור, די ארבעט אין דעם הייבט זיך אן פון זיך אליין, דאס איז ניט אז ער וועט פועל זיין אויף א צווייטן אז א צווייטער זאל ניט נכשל ווערן, און ער אליין וועט גיין אין דעם וועג, איז ער א דוגמא חיה, בשעת מען באווייזט א לעבעדיגן ביישפיל, און דאס איז דער בעסטער וועג אויף מצליח זיין אין השפעה אויף א צווייטן. בשעת ער באווייזט א לעבעדיגן ביישפיל אז אף על פי וואס ער געפינט זיך אין א מעמד ומצב כאמור אז ס'איז נאך קיינמאל ניט געווען אזויפיל מחלוקת ופירוד הלבבות און קריגערייען צווישן מלוכות און צווישן עמים ווי דאס איז בימינו אלו, ווערט ער ניט מיטגעשלעפט מיט דעם זרם אף על פי וואס ער איז א מדיני. און לעבט צווישן מענטשן, באווייזט ער און שטעלט זיך מיטן גאנצן תוקף און מיט אן אופן וואס ער קען דאס אויכעט דורכפירן בדרכי נועם, ער דארף צוליב דערויף ניט מלחמה האבן גאר, ס'איז גענוג אז ער וועט זיך שטעלטן בתוקף המתאים, און דעמאלט קען ער בדרכי נועם איינקערן זיך מיט זיין יצר הרע. אז זיין יצר הרע זאל ארויסלאזן דעם יצר הטוב מאחורי המסך, פון דעם פארהאנג וואס איז געמאכט געווארן פון ברזל ונחושת וכסף וזהב, וואס דאס איז דער סימבאל פון תאוות וואס דער גוף ציט אים ער זאל נאכגעבן די תאוות הגוף, ניט רעכענענדיג זיך מיט די רצון פון זיין נשמה.